זונטאג וארא, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די ואו פונעם מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה וידבר אלקים אל משה, דער אייבערשטער האט שטרענג גערעדט צו משה רבינו, ויאמר אליו אני ה' האט אים געזאגט איך בין דער אייבערשטער וואס איך בין באגלייבט צו באצאלן א גוטן שכר פאר וועם ס'קומט זיך און א עונש פאר וועם ס'קומט זיך און דערפאר האב איך דיך געשיקט ארויסצונעמען די אידן פון מצרים ווייל איך דארף איינהאלטן מיין הבטחה. זאגט רש י וידבר אלוקים אל משה דיבר איתו משפט ער האט גערעדט מיט אים שטרענג על שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה לעם הזה, און משה רבינו האט געזאגט א שווערע זאך, פארוואס האט דער אייבערשטער שלעכט געטון צו דעם פאלק? וידבר אלוקים מיינט א לשון משפט, ווייל ס'שטייט נישט וידבר השם, אדער ויאמר אלוקים, ס'שטייט צוויי הארבע לשונות, וידבר וואס איז א דיבור קשה, און אלוקים וואס איז מידת הדין, פון דעם נעמט מען ארויס אז דאס איז געווען א שטרענגע זאך. ויאמר אליו אני ה' זאגט רש י, נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני, איך בין באגלייבט צו באצאלן א גוטן שכר פאר די וואס גייען פאר מיר, ממילא ולא לחינם שלחתיך, כ'האב דיך נישט אומזיסט געשיקט, וואס דו האסט געפרעגט, למה זה שלחתני, ס'איז גארנישט געווען אומזיסט, כי אם לקיים דבריי, כ'האב געמוזט איינהאלטן מיינע רייד שדיברתי וואס כ'האב גערעדט לאבות הראשונים צו די פריערדיגע עלטערן. זאגט רש י ובלשון הזה מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות, ווי אימער ס'שטייט אני השם דרש'נט מען נאמן ליפרע, ער איז באגלייבט צו באצאלן. כשהוא אומר אצל עונש, כגון וחללת את שם אלקיך אני השם, מיינט עס אז דער אייבערשטער איז באגלייבט צו באצאלן אן עונש, און כשהוא אומר אצל קיום מצוות, כגון ושמרתם מצותי ועשיתם אותם אני השם, מיינט עס אויך נאמן ליתן שכר. וואס איז דער טעם פארוואס די שם הוויה מיינט נאמנות? צו באצאלן שכר אדער פורעניות, זאגט דער חזקוני, ווייל הוויה איז היה, הווה ויהיה, דער אייבערשטער איז געווען שטענדיג, ער איז יעצט און ער וועט זיין, ממילא אז ער האט צוגעזאגט עפעס פאר איינעם אדער אז ס'קומט זיך עפעס פאר איינעם, וועט ער אייביג דא זיין צו קענען באצאלן פאר יעדן מענטש וואס ס'קומט זיך אים. דער מהרל ברענגט א רמז, הוויה זאגט מען דאך ארויס אזוי ווי אדנא וואס דאס איז בגימטריא סמך ה', און געשטאנען געשריבן שטייט עס אויף א אופן וואס איז גימטריא כ ו, סמך ה' מיט כ ו אינאיינעם איז בגימטריא אמן, ממילא איז די שם הוויה א נאמנות צו באצאלן און צו געבן פאר יעדן וואס קומט זיך. זאגט די תרגום, ומליל ה' עם משה ואמר ליה אנא ה'. זאגט דער פסוק, דער אייבערשטער זאגט וארא איך האב מיך באוויזן אל אברהם אל יצחק אל יעקב בקל שקי, איך האב זיי נאר געוויזן, איך האב מיך נאר אנטפלעקט צו זיי, און נאר מאמת געווען מיין נאמען קל שקי אז עס איז דא די מעגליכקייטן ביי מיר צו טון אלעס, אבער ושמי השם לא נודעתי להם איך בין נישט באקאנט געווארן צו זיי מיט דעם שם השם, ווייל איך האב נאכנישט איינגעהאלטן מיין הבטחה וואס איך האב זיי געזאגט. זאגט רשי וארא אל האבות, בקל שקי הבטחתים הבטחות, כ'האב זיי געזאגט פארשידענע הבטחות, ובכולן אמרתי להם אני קל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם, לא הודעתי אין כתיב כאן, אבל אלא נאר לא נודעתי, איך בין נישט באקאנט געווארן, לא ניכרתי להם, איך בין נישט אנערקענט געווארן, דערקענט געווארן, במידת אמיתות שלי, מיט מיין אמת'דיגע מידה, שעליה וואס צוליב איר נקרא שמי השם, ווערט מיין נאמען אנגערופן השם, וואס דאס מיינט נאמן לאמת דבריי שהרי הבטחתים ולא קיימתי, פאר זיי האב איך פארשפראכן און דערווייל נישט איינגעהאלטן, ס'מיינט נישט צו זאגן כ'האב מיך נישט באקאנט געמאכט צו זיי מיטן נאמען השם, אז דער אייבערשטער האט זיך נישט באוויזן צו זיי מיטן נאמען השם, ס'שטייט דאך קלאר אז דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהם אבינו, און דער אייבערשטער האט אים געזאגט אני השם, נאר ס'מיינט אז זיי האבן נאכנישט איינגעזען דעם אמת'דיגקייט וואס דאס איז די פשט און די איבערטייטש פון די שם הוויה. זאגט תרגום, ואתגליתי לאברהם ליצחק וליעקב בקל שדי ושמי השם לא הודעית להון. זאגט דער פסוק וגם און אויך הקימותי את בריתי איתם, ווען איך האב זיי צוגעזאגט די הבטחות האב איך געמאכט א בונד מיט זיי, לתת להם צו געבן פאר זיי את ארץ כנען די לאנד כנען, את ארץ מגוריהם זייער וואוינלאנד אשר גרו בה וואס זיי האבן דארטן געוואוינט.

ליצחק שטייט, כי לך ולזרעך פאר דיר און דיינע קינדער אתן וועל איך געבן את כל הארצות האל די אלע לענדער והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם איז הגם ביי יצחק שטייט נישט בקל שדי אבער ואותה שבועה שנשבעתי לאברהם באל שדי ווען ער האט גערעדט צו יצחק האט ער אים געזאגט איך וועל דיר געבן די שבועה וואס איך האב געשוואוירן צו דיין טאטן און ביי די שבועה פון אברהם שטייט דאך יא דער שם

אזוי ווי איך האב געמאכט דעם בונד דארף איך דאך עס איינהאלטן, ממילא, אני שמעתי האב איך געהערט את נאקת בני ישראל די געשריי פון די אידן אשר מצרים מעבידים אותם וואס די מצריים מאכן זיי שווער ארבעטן, ואזכר את בריתי און איך האב געדענקט מיין בונד. ווייל דער אייבערשטער האט געמאכט א בונד צו געבן ארץ כנען, אבער ביים זעלבן ברית בין הבתרים האט דאך דער אייבערשטער אויך צוגעזאגט אז זיי וועלן ארויסגיין פון מצרים, און וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי. און די פייניגן פון די מצריים, די באצאלן, די באשטראפן די מצריים, דאס קען נישט צושטאנד קומען נאר טאמער זיי וועלן זיך פארהארטעווען זייערע הערצער, און נישט וועלן ארויסלאזן די אידן, ממילא האט דער אייבערשטער געשיקט משה רבינו און הארט געמאכט די הארץ פון פרעה, אזוי אז מען זאל קענען מקיים זיין די וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי, מען זאל קענען ארויסנעמען די אידן, און אזוי וועט מען קענען צוקומען און באקומען ארץ ישראל. זאגט רשי וגם אני, כמו שהצבתי והעמדתי הברית,

והצלתי אתכם מעבדותם, איך וועל ענק ראטעווען פון זייער ארבעט, אינגאנצן ראטעווען, דאס איז געווען פסח ווען מען איז ארויס פון מצרים, וגאלתי אתכם, איך וועל ענק אויסלייזן, בזרוע נטויה מיט ארויסגעשטרעקטע ארעם, ובשפטים גדולים, מיט גרויסע דינים, דאס איז געווען ביי קריעת ים סוף, וואס דעמאלטס איז געווען די גמר הגאולה, ווייל ווי לאנג די מצריים האבן געלעבט האבן די אידן מורא געהאט אז זיי וועלן קומען און זיי צוריקכאפן אלס עבדים, אבער ווען זיי האבן געזען אז די גוים זענען געשטארבן על שפת הים, דעמאלטס איז געווען ויושע השם ביום ההוא, דעמאלטס איז געווען די ריכטיגע ישועה.

זאגט דער פסוק ולקחתי אתכם לי לעם, די פערדע לשון פון גאולה איז ולקחתי איך וועל ענק נעמען צו מיר פאר א פאלק והייתי לכם לאלוקים איך וועל זיין צו ענק פאר א באשעפער, דאס גייט ארויף אויף מתן תורה, ווי דער אייבערשטער האט געזאגט והייתם לי סגולה, והייתי לכם לאלוקים זאגט דער אור החיים הקדוש, משה רבינו האט דאך מתפלל געווען אז די שכינה זאל נאר רוען אויף אידן, און נישט אויף קיין גוים, דאס האט ער געזאגט והייתי לכם כ'וועל נאר זיין פאר ענק פאר א באשעפער, וידעתם און איר וועט וויסן כי אני השם אלוקיכם אז איך בין ענקער באשעפער המוציא אתכם איך האב ענק ארויסגעצויגן מתחת סבלות מצרים, די ד' לשונות של גאולה, זאגט דער בעל הטורים, איז דאס אקעגן די ד' גליות, און די לעצטע לשון פון ולקחתי מיינט איך וועל ארויסשלעפן מיט א פעסטקייט, ווייל די יעצטיגע גלות איז זייער א שווערע גלות, און כביכול דער אייבערשטער וועט מוזן ארויסשלעפן מיט א שטארקייט די אידן פון דא.

זאגט דער נביא, כה אמר השם אלוקים אזוי זאגט דער אייבערשטער, בקבצי ווען איך וועל צאמנעמען את בית ישראל די אידישע פאלק מן העמים פון צווישן די פעלקער אשר נפוצו בם וואס זיי זענען אויסגעשפרייט געווארן צווישן זיי, ונקדשתי בם, איך וועל געהייליגט ווערן דורך זיי לעיני הגוים פאר די אויגן פון די פעלקער מיט די אלע ניסים ונפלאות וואס דער אייבערשטער וועט טון מיט כלל ישראל וועט ער געהייליגט ווערן.

דער פסוק, וישבו עליה לבטח, זאלן זיצן אויף ארץ ישראל פארזיכערט און רואיג, ובנו בתים זאלן בויען הייזער ונטעו כרמים איינפלאנצן וויינגערטנער, וישבו לבטח זאלן זיצן פארזיכערט, בעשותי שפטים, ווען איך וועל טון דינים, בכל השאטים אותם, די אלע וואס האבן זיי אויסגערויבט, מסביבותם פון ארום און ארום, אז דער אייבערשטער וועט נקמה נעמען פון די גוים ארום, וועלן די אידן קענען זיצן רואיג, וידעו, ווייל יעדער וועט וויסן כי אני ה' אלוקיהם אז איך בין זייער באשעפער, און יעדער וועט ציטערן זיך אנצוהייבן מיט די אידן.

היה דבר השם אלי לאמר, זאגט יחזקאל, און געקומען די דבר השם צו מיר אזוי צו זאגן. זאגט די תרגום בשתא עשיריתא בעשיראה בתרי עשר לירחא הוה פתגם נבואה מן קדם השם עמי למימר. זאגט די נביא בן אדם, שים פניך לייג דיין פנים על פרעה מלך מצרים אין ריכטונג פון פרעה די קעניג פון מצרים, וואס די אידן אין יענע צייטן האבן זיך פארלאזט אויף אים, והנבא עליו, און זאג נבואה אויף אים ועל מצרים כולה און אויף זיין גאנצע פאלק. זאגט דער תרגום בר אדם, קביל נבואה על פרעה מלכא דמצרים, ואתנבי עלוהי ועל מצראי כולהון. זאגט דער פסוק דבר דו זאלסט רעדן ואמרת און זאגן, כה אמר ה' אלוקים אזוי זאגט דער אייבערשטער, הנני עליך, איך בין ברוגז אויף דיר, איך גיי שיקן מיין כעס אויף דיר, פרעה מלך מצרים, התנים הגדול וואס דו ביסט צוגעגליכן צו א גרויסע ריזיגע פיש, הרובץ וואס ס'הויערט בתוך יאוריו אין זיינע טייכן. ווען דער נביא רעדט צו א פאלק, גלעכנט ער אים צו צו דער זאך פון וואו דער פאלק שעפט חיונה, די מצריים פלעגן זיך שפייזן פונעם נילוס, וואס די רעגן וואסער האבן זיי נישט געדארפט צוקומען, ווייל זיי האבן דאך געהאט דער נילוס וואס איז כסדר ארויפגעקומען, און זיי האבן געמאכט אזעלכע קאנאלן פונעם נילוס צו אלע זייערע פעלדער, האבן זיי זיך געגרויסט מיטן טייך, און פרעה איז צוגעגליכן צו דער גרויסער פיש וואס הויערט אין זיינע טייכן,

זאגט דער פסוק, ס'וועט קומען א פּורעניות אויף דיר, און וויבאלד ער האט אים צוגעגליכן צו א פיש, רופט ער אן די פּורעניות אויך אויף א אופן וויאזוי מען פאנגט פיש, ונתתי חחים, איך וועל לייגן אזעלכע אייזערנע רינגען, אזעלכע הוקס, בלחייך, אין דיינע באקן, איך וועל דורכלעכערן דיינע באקן, און דיך ארויסשלעפן פונעם טייך מיט די אייזערנע רינגען,

זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל י"ב, מרמה בלב חורשי רע, ס'איז דא א פאפעריי אין די הערצער פון די וואס טראכטן שלעכטס, זיי טראכטן כסדר וויאזוי קען מען שלעכטס טון פאר א צווייטן, ס'געפינט זיך אין זייער הארץ נאר א פלאן פון שווינדל און פון דריידל, זיי האבן קיינמאל נישט קיין רואיגע מינוט ווען זיי קענען זיין בשמחה, וליועצי שלום שמחה, די מענטשן וואס טוען מייעץ זיין אויף שלום, זיי מאכן שלום צווישן איינער און דעם צווייטן, די מענטשן זענען כסדר רואיג און צופרידן און פרייליך. נאך א פשט וליועצי שלום שמחה, די מענטשן די ערליכע, וואס דער רשע האט א פלאן ווי אזוי אראפצואווארפן דעם צדיק, וועט זיך דער צדיק אבער קענען ארומדרייען מיט א שמחה ווייל דער אייבערשטער וועט שטערן דעם רשע פון אויספירן זיין פלאן, ממילא אדרבה ס'וועט אראפפאלן, די זעלבע פלאן וואס ער האט געפלאנט איינצונעמען דעם צדיק וועט קומען אויף אים ארויף אויפן רשע, און דורך דעם וועט זיך דער צדיק פרייען מיטן מפלה פונעם רשע און די גאנצע וועלט וועט האבן א שמחה ווען דער רשע וועט נישט קענען אויספירן זיין פלאן. נאך א פשט זאגט דער גר"א, ווען דער מענטש וואס טראכט שלעכטס קומט אויף מיט עפעס א שלעכטע פלאן, מוז ער עס האלטן ביי זיך אין הארץ, ס'מוז זיין א מרמה בלב, ער האט מורא אז מענטשן וועלן געוואר ווערן און מ'וועט אים נאך שטערן פון זיינע פלענער. מה שאין כן, די יועצי שלום, מענטשן וואס דרייען זיך ארום מיט גוטע פלענער ווי אזוי מען קען מאכן פרידן אויף די וועלט, זיי, זיי דארפן נישט האלטן זייערע פלענער ביי זיך, און זיי האבן נאך א שמחה ווען מענטשן ווערן געוואר דערפון, ווייל אזוי הייבט מען אן ארויסצוהעלפן, און מען שטייט זיי צו צו די הייליגע ארבעט. זאגט דער תרגום, רמיותא בלבהון דחשלין בישתא, ולאילין דיועצין שלמא חדותא תהוי, ס'וועט קומען אויף זיי א שמחה, די מפרשים זאגן אויך אז ס'וועט קומען אויף זיי פארשידענע ישועות, און דורכדעם וועלן זיי כסדר זיין בשמחה. זאגט דער פסוק לא יאנה לצדיק כל און, ס'וועט נישט אונטערקומען פארן צדיק קיין שום שלעכטס, דער אייבערשטער היט אפ צדיקים פון יעדן מכשול, אפילו במחשבה, כל שכן בדיבור ובמעשה, ורשעים מלאו רע, ווידער די רשעים זיי זענען פול מיט שלעכטס, ווייל עבירה גוררת עבירה, און כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר האלט ער אין איין זינדיגן נאך און נאך, ער איז אנגעפילט פון די עבירות. זאגט די תרגום, לא שפיר לצדיקא כל מדעם דעאתא ורשיעי מליין בישתא, נאך א פשט זאגן די מפרשים, ס'וועט נישט אונטערקומען פארן צדיק די אלע שלעכטס וואס דער רשע פלאנט אויף אים, און דער רשע איז אנגעפילט מיט שלעכטס, ער פלאנט און פלאנט אבער וועט עס נישט קענען אויספירן למעשה, וועט ער בלייבן אנגעפילט מיט זיינע אלע שלעכטע פלענער, און אויך וועט אים דער אייבערשטער אנפילן מיט שלעכטס, צוליב זיינע שלעכטע פלענער וועט אים קומען פארשידענע עונשים און פורעניות. זאגט דער פסוק, תועבת השם שפתי שקר, ס'איז פארמיסט ביים אייבערשטן א מענטש וואס ער רעדט ליגנט, די כת שקרנים זענען דאך פון די וואס זענען נישט מקבל פני שכינה, און כל שכן טאמער א מענטש זאגט פאלשע עדות'שאפט איז זייער מיאוס ביים אייבערשטן, ועושי אמונה רצונו, ס'איז א רצון ביים אייבערשטן די מענטשן וואס טוען אמונה, זאגן די מפרשים, ביי אמונה, ביי אמת'דיגע רייד איז נישט גענוג אז מען רעדט, מען דארף עס אויספירן למעשה אויך, מען דארף זיך פירן אמת'דיג, ממילא ביי שקר שטייט שפתי, אבער ביי אמונה שטייט עושי אמונה רצונו, די אייבערשטער, רצון פונעם אייבערשטן איז אז מען זאל אויספירן למעשה, זיך פירן טאקע באמת ובאמונה. נאך א פשט ועושי אמונה רצונו, אקעגן דעם עדות שקר וואס ער קומט פאלש עדות זאגן, איז דא די רצון פונעם אייבערשטן מיט די דיינים וואס זיי זענען ארנטליכע און אמת'דיגע דיינים וואס זיי וועלן גוט אויספארשן דעם עד שקר און זיי וועלן איינזען זיין ליגנט און זיי וועלן נישט פסק'ען לויט ווי ער זאגט. אדער עושי אמונה רצונו גייט ארויף אויף א מענטש וואס ער אליין קומט אמת'דיג עדות זאגן, ער איז פארקערט פון דעם עד שקר, אזא איינער איז באוויליגט ביים אייבערשטן. זאגט די תרגום מרחקתיה דאלקא שפוותא דשקרא ובאלין דעבדין הימנותא מתרעי זאגט דער פסוק אדם ערום דער קלוגער מענטש כוסה דעת ער טוט באדעקן באהאלטן זיין וויסנשאפט אפילו ער קומט אויף מיט עפעס א וויסנשאפט ער איז מלא חכמה האלט ער עס ביי זיך ער פירט זיך באשיידן און אז ער טוט מצוות און מעשים טובים מאכט ער נישט קיין פרסום דערפון אבער ולב כסילים יקרא אולת דער נאַר, װי נאָר ס'פֿאַלט אים בײַ אין האַרץ עפּעס אַ נאַרישקײט, תּיכּף רופֿט, רופֿט ער עס אױס מיט אַ הױך קול. ער האַלט נישט גאָרנישט בײַ זיך, אַלעס מוז ער אױספּױקן ברבים, און דורך דעם װערט ער פֿאַרשעמט. זאָגט דער תּרגום, בר נש ערימא, מכסי ידיעתא, ולבהון דסכלי, סנא ידיעתא. דער אבן עזרא זאגט אדם ערום כוסה דעת מיינט אז ער באהאלט עס ביי זיך און ער חזר'ט עס גוט איבער, ער באהאלט עס אויף א אופן אז ס'זאל נישט פארלוירן גיין פון אים, ער זאל נישט פארגעסן דאס לערנען, חזר'ט ער עס כסדר איבער. זאגט דער פסוק, יד חרוצים תמשול, די הענט פון די פלינקע מענטשן וואס זיי פארלאזן זיך נישט אויף שווינדלערייען, זיי האנדלען ערליך, און זיי ארבעטן אריין זענען גאר נישט פויל, די וועלן ווערן רייך און זיי וועלן קענען מושל זיין, זיי וועלן קענען באקומען די מלוכה און די ממשלה, ורמיה און דער וואס גייט מיט א פאפעניש, דאס הייסט א מענטש וואס ער איז פויל און ער האלט נישט ביים ארבעטן ערליך, ממילא מוז ער פארדינען זיינע געלטער דורך פאפערייען, תהיה למס. איז דא צוויי פשטים, אדער מיינט עס א לשון פון שטייערן, אז ער וועט זיין אונטערגעווארפן אונטער די ערליכע וואס זיי וועלן מושל זיין, און ער וועט מוזן באצאלן פאר זיי שטייערן, זיין גאנצע רייכטום וואס ער האט ערווארבן פון א פאלשקייט וועט ער מוזן געבן פאר דעם ערליכן פאר שטייער, אדער איז למס א לשון פון צוגיין ער ציטערט כסדר פון יעדן איינעם, ווייל ער האט דאך אזויפיל מענטשן באשווינדלט און בארויבט און האט מורא אז מ'וועט זיך איין טאג נעמען איבער אים, מ'וועט אים אויסזאגן פאר'ן קעניג, מ'וועט מאכן א משפט קעגן אים, ממילא איז ער אינגאנצן צעגאנגען, אדער מיינט עס אז א רייכטום וועט אינגאנצן צעגיין, ס'וועט זיך נישט האלטן ביי אים. זאגט דער תרגום, אידא דתקיפי תשלט ורמאי יהוין למסא. זאגט דער פסוק דאגה בלב איש ישחנה, אז ס'איז דא א דאגה אינעם הארץ פון א מענטש, ס'קומט אים ארויף א דאגה, ער טראכט וואס וועט זיין, און ער הייבט אן צו ווערן אינגאנצן פארזויערט, ישחנה, זאל ער עס אונטערדרוקן, ער זאל אראפשטופן דעם דאגה, א מענטש קען מושל זיין אויף זיך, ער זאל אריינטראכטן וואס האב איך צו דאגה'נען, ממה נפשך, איז דאס א זאך וואס איז שוין געווען, וועל איך גארנישט אויפטון מיט'ן זיין באזארגט, איז דאס א זאך וואס ס'גייט זיין, איז אויב מ'קען נאך עפעס פאררעכטן זאל איך עס שוין גיין פאררעכטן וואס האב איך צו דאגה'נען, אויב איז עס א זאך וואס איך קען סיי ווי נישט צופיל העלפן דארף איך מיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, ודבר טוב ישמחנה, און א גוטע זאך דאס וועט עס דערפרייען, אדער מיינט עס, ווי רש"י זאגט, אז ער זאל לערנען תורה, אין טוב אלא תורה, אז מ'לערנט תורה פאלן אוועק אלע דאגות, אדער מיינט עס ווי די גמרא זאגט, דאגה בלב איש ישחנה דרש'נט די גמרא אז די שין טוישט מען אויף מיט א סין מיט א סמך, ישיחנה לאחרים, מען זאל עס איבערשמועסן מיט אנדערע, און די דבר טוב וואס די אנדערע מענטשן וועלן אים בארואיגן דערמיט דאס וועט אים דערפרייען. די גמרא האט אויכעט א פשט ישיחנה מדעתו, וואס דאס מיינט אזוי ווי עס האט מען געשמועסט די ערשטע פשט מען זאל עס אונטערדרוקן, ישחנה, מען זאל עס אראפ, ווייל א מענטש קען דאך מושל זיין אויף זיך, און אנשטאטס דעם שלעכטן דאגה וואס איז ארויפגעקומען, שטופט מען דאס אראפ און מען ברענגט ארויף פון די אנדערע זייט א גוטע מחשבה, מען טראכט ס'וועט יא זיין גוט, ס'וועט אלעס זיין פיין און וואויל, און דורך דעם בארואיגט זיך דער מענטש. זאגט דער תרגום, מילתא דחילתא בליביה דגברא מדחלא ומיליא טביא מחדיין ליה. זאגט די משנה אין מסכת פאה פרק ה. גדיש א שייער שלא לוקט תחתיו, וואס איז נישט געקליבן געווארן די לקט אונטער דעם, דער בעל הבית פונעם פעלד האט נישט אויסגעווארט ביז די ארעמעלייט קומען נעמען די זאנגען וואס זענען אראפגעפאלן, און ער האט געמאכט א שייער א הויפן פון תבואה איבער דעם, האט מען אים געקנס'עט, כל הנוגע בארץ, אלעס וואס רירט צו צו די ערד, די אונטערשטע שיכט פון דעם שייער, הרי הוא של עניים, גייט אינגאנצן פאר די ארעמעלייט. זאגט די ברטנורא, אפילו דער לקט איז געווען גערשטן, און דער הויפן איז געווען ווייץ, זעט מען דאך פונקטליך וועלכע ס'איז געווען די לקט און וועלכע נישט, מען האט אבער געקנס'עט וויבאלד ער האט נישט געלאזט די ארמעלייט נעמען פאר ער האט עס איבערגעדעקט, דארף ער די גאנצע אונטערשטע שיכט געבן פאר די ארמעלייט. זאגט די משנה, הרוח שפיזרה את העמרים, טאמער א ווינט האט צעבלאזן בינטעלעך און אויפגעמאכט די בענדל און ס'האט זיך צעשפרייט אויף לקט, דא איז דאך דער מענטש נישט שולדיג, ער איז געווען אן אונס, אומדים אותה, דא קען מען שאצן כמה לקט היא ראויה לעשות, ונותן לעניים, מען שאצט אפ וויפיל לקט וואלט געווענליך ארויסגעקומען פון אזא מין פעלד, און אזויפיל געבט מען פאר די ארימע לייט, מען מוז נישט אראפגעבן די גאנצע אונטערשטע שיכט פאר די ארימע לייט. איז די תנא קמא האלט אז מען דארף יעצט גיין שאצן, ס'איז אבער נישט דא פון פאראויס באשטימט א געוויסע מאס וויפיל לקט ס'קומט ארויס פון א פעלד, ר' שמעון בן גמליאל אומר ס'איז דא א באשטימטע סכום אויף דעם, נותן לעניים בכדי נפילה, מען געבט פאר די ארעמע לייט וויפיל ס'איז די סדר אז ס'פאלט אראפ פון א פעלד, וואס די ברטנורא זאגט אז דאס קומט אויס פאר יעדע דרייסיג סאה, פאר א כור זאמען פאלט אראפ פיר קב. משנה בית. שיבולת שבקציר, אויב ס'איז געבליבן שטיין איין זאנג וואס מ'האט פארגעסן אנצושניידן, וראשה מגיע לקמה, ארום ארום די זאנג איז שוין אפגעשניטן, אבער אויב מ'זאל עס בייגן וועט עס נאך דערגרייכן צו שטייענדיגע תבואה וואס מ'האט נאכנישט אפגעשניטן. איז די הלכה אם נקצרה עם הקמה, טאמער מען קען עס אפשניידן אינאיינעם מיט די שטייעדיגע תבואה, עס איז גענוג נאנט אז מען זאל קענען מיט איין הענט צאמנעמען דעם שיבולת צוזאמען מיט די שטייענדיגע תבואה אין די זייט און אפשניידן אינאיינעם, הרי היא של בעל הבית, באלאנגט עס פארן בעל-בית, דאס הייסט נישט שכחה, אדער ווי אנדערע מפרשים זאגן דאס הייסט נישט לקט, לקט איז קען אמאל זיין אז מען האט פארגעסן איין זאנג אפצושניידן, איז משמע אז דאס הייסט אויך לקט ווייל די פרק רעדט מען דאך אנהייב פרק פון לקט און נישט פון שכחה, זאגן זיי אז די משנה שטייט דא רעדט מען נישט דווקא פון שכחה נאר מען רעדט פון לקט, איז אויב ס'שניידט זיך נאך אפ מיט די קמה איז נאך נישט דא דא דעם איסור פון לא תשוב לקחתו, אבער ואם לאו טאמער ס'איז אפגעריקט צו ווייט מען קען עס נישט אינאיינעם אראפנעמען, הרי היא של עניים באלאנגט עס פאר די ארימעלייט אלס שכחה אדער אלס לקט. זאגט די משנה, שיבולת של לקט, איין זאנג וואס האט באלאנגט פאר די ארעמעלייט, זיי האבן עס געדארפט צאמקלויבן, ס'איז אראפגעפאלן איינס אדער צוויי זאנגען, און די איין זאנג האט זיך עפעס אריינגעמישט שנתערבה בגדיש, עס האט זיך אויסגעמישט מיט א גאנצע הויפן פון תבואה. איז דאך די הלכה אז דער מענטש, דער בעל-בית פונעם פעלד דארף אראפגעבן איין זאנג פארן ארעמאן, אבער געווענליך לקט איז פטור פון תרומות ומעשרות, מוז ער אראפגעבן פון דעם זאנג וואס ער געבט פארן ארעמאן תרומות ומעשרות, איז די הלכה מעשר שיבולת אחת ונותן לו, ער נעמט אראפ תרומות ומעשרות פון איין זאנג און אזוי געבט ער עס אים, וויאזוי גייט דאס צו? זאגט די ברטנורא אזוי, ער נעמט צוויי זאנגען, און ער זאגט אויפן ערשטן זאנג, אויב דאס איז לקט, קען איך דאך עס געבן אפילו אן תרומות ומעשרות, גלייך פארן ארעמאן. ווידער, אויב דאס איז נישט די לקט, אבער איך גיי דאך די ערשטע געבן פארן ארעמאן, איז די תרומות ומעשרות פון דעם זאנג, לייג איך אריין אין דעם צווייטן זאנג, וואס איך האלט דא אין מיין הענט. יעצט וואס טוט זיך טאמער די צווייטע זאנג איז געווען די אמת'דיגע זאנג פון לקט, קען מען דאך נישט מעשר'ן מן הפטור על החיוב, לקט איז דאך פטור פון מעשר, ברענגט ער פון ירושלמי אז מען זאל אויך נעמען א דריטע זאנג, און זאגן אויפן דריטן זאנג אז אויב די צווייטע איז געווען די לקט זאנג, זאל די תרומות ומעשרות פון די ערשטע אריינגיין אינעם דריטן זאנג, און אזוי געבט מען דעם ערשטן זאנג פארן ארעמאן. אמר רבי אליעזר, זאגט רבי אליעזר אזוי, אונז האבן געלערנט פריערדיגע וואך א מחלוקה צווישן די חכמים און רבי אליעזר, צו א עושר קען אויפהייבן פאה און אנדערע מתנות עניים און מזכה זיין פאר אן ארעם מאן, רבי אליעזר האט געהאלטן אז מען קען און די חכמים האבן געהאלטן אז מען קען נישט, זאגט רבי אליעזר צו די חכמים, לויט מיר פארשטיי איך זייער גוט ווי אזוי מען קען דא מעשר'ן דעם שיבולת אפילו נאך פאר עס איז אנגעקומען צו די הענט פונעם ארעם מאן, ווייל דער בעל הבית פונעם פעלד וואס ער איז אן עושר, ער איז עס ווי מזכה פארן ארעם מאן און נאכדעם טוישט ער עס אויף, ער נעמט אראפ די תרומות און מעשרות, און ער גיט עס אים אהין. אבער לויט ענק וואס עטס זאגטס אז מען קען נישט מזכה זיין פארן ארעמאן, וויאזוי קען מען דא אויפטוישן א זאך וואס איז נאכנישט אנגעקומען צום ארעמאן אין די הענט? וכי היאך העני הזה מחליף דבר שלא בא ברשותו? ווי קען דער ארעמאן אויפטוישן א זאך וואס איז נאכנישט געווען אין זיין רשות? אז די לקט איז נאכנישט געקומען צו אים, ווי קען ער דא נעמען א צווייטע זאנג אנשטאטס די לקט? אלא נאר זאגט רבי אליעזר די עצה וועט זיין מזכה את העני בכל הגדיש, מען דארף נעמען דעם גאנצן הויפן און מזכה זיין פארן ארעמאן מיט א מתנה על מנת להחזיר, ומעשר שבולת אחת ונותן לו און נאכדעם נעמט מען אראפ מעשר פון איין זאנג אזוי ווי מען האט פריער געשמועסט און מען געבט עס אהין פארן ארעמאן, די חכמים האבן אבער געזאגט וויבאלד דא איז דא א פראבלעם איך קען נישט געבן דעם פאה איך ווייס דאך נישט וועלכע זאנג איז פאה האבן האט מען געמאכט את שאינו זוכה כזוכה, אפילו דער ארעמאן האט נאך למעשה נישט זוכה געווען אין דעם לקט, האט מען אים גערעכנט כאילו ער האט שוין יא זוכה געווען, און מען קען מאכן אפילו מען דארף אים נישט מזכה זיין דעם גאנצן שייער, מען קען נעמען די צוויי זאנגען און מעשר'ן איינס אויפן צווייטן און אים אהינגעבן. משנה ג', די גאנצע משנה האט צוויי פשטים. די ערשטע פשט איז אזוי, אין מגלגלין בטופח דברי ר' מאיר, ווען א מענטש האט צוויי מיני פעלדער, איינס וואקסט גאר גוטע זאכן און אינעם צווייטן וואקסט טופח, טופח איז א שוואכערע סארט זאך, ס'איז א ביליגערע מין קטניות אדער זרעים, זאל מען נישט אפשניידן ביידע אינאיינעם, ווייל די סדר איז אז דאס וואס דער מענטש האט בעסער ליב וועט ער אכט געבן אז דארט זאל נישט אראפפאלן צופיל, ס'זאל נישט זיין דארטן גענוג לקט, ווידער ביי די טופח וואס דאס איז נישט אזוי חשוב ביי אים, דארט וועט ער נישט אכט געבן, און די אלע לקט וואס האט געדארפט אראפפאלן פון די גאר גוטע זאכן וועט ער מאכן אז ס'זאל אראפפאלן פונעם טופח. וחכמים מתירין מפני שאפשר, די חכמים לאזן יא אפשניידן די ביידע אינאיינעם, מגלגל זיין אראפמאכן אראפשניידן ביידע אינאיינעם, ווייל ס'איז דאך מעגליך אז ס'זאל פונקט אזוי אראפפאלן פון די גוטע און ווייניגער פון די טופח, ממילא מעג מען אזוי טון. דאס איז איין פשט. די צווייטע פשט איז, אז לויט רבי מאיר טאר מען נישט אריינלאזן וואסער אינעם פעלד ווען ס'קומט די צייט וואס די ארעמעלייט דארפן קומען נעמען די לקט, זאל נישט דער באלבאס מאכן א גלגול, דאס הייסט מיט א ראד ארויפדרייען וואסער פונעם גריב און אנשעפן, אנטרינקען זיין פעלד, ווייל די ארעמעלייט האבן דאך ליב טרוקענע זאכן, מען קען עס שנעלער גיין צעמאלן און אויפעסן, און ער מאכט זיי שאדן דא. אזוי האט ר' מאיר געהאלטן, די חכמים האבן געהאלטן אז מען מעג יא אנטרינקען דאס פעלד, מפני שאפשר אז מען זאל באצאלן פאר די ארעמעלייט זייער שאדן אין געלט, מען מאכט נאס די פעלד, און אט די ביסל וואס זיי האבן דערלייגט דורכדעם, געבט מען זיי אין געלט. לויט ר' מאיר, אז מען טאר נישט אנטרינקען די פעלד האט דאך דער בעל הבית א שטיקל שאדן, קען דער בעל הבית אראפנעמען די געלט פון דעם שאדן ווערן באצאלט פון די לקט פון די ארעמע לייט. משנה ד', בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום, א בעל הבית וואס ער איז ארומגעגאנגען פאר פרנסה, האנדלען, פארקויפן און קויפן, וצריך ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני ער האט איינגעקויפט אסאך סחורה ער האט ער איז נישט געבליבן מיט קיין צוויי הונדערט זוז און א מענטש וואס ער האט נישט קיין צוויי הונדערט זוז און ער געפינט זיך אונטערוועגנס ער קען נישט דא פארקויפן זיינע זאכן האט ער א דין ווי א ארעמאן ער מעג נעמען אלע מתנות עניים יטול וכשיחזור לביתו ישלם דברי ר' אליעזר ר' אליעזר האלט ווען ער קומט אן צוריק אהיים צו זיין שטאט דארף ער באצאלן כדי לצאת ידי שמים, ס'איז דאך נישטא דא קיין תובע, נישטא ווער ס'מאנט פון אים, וועלכע ארעמאן קען טענה'ן אז ער האט פון אים אוועק גענומען, אבער כדי לצאת ידי שמים, דארף מען צוריק צאלן, און ס'שטייט אין ירושלמי אז דאס דארף ער צוריק צאלן פאר די ארעמעלייט פון יענע שטאט פון וואו ער האט גענומען די לקט שכחה ופאה, ווייל ווען ער קומט אן אהיים, פארקויפט ער דאך זיינע סחורות, מאכט ער דאך צוריק זיין געלט, איז ער שוין נישט קיין ארעמאן, דעמאלס דארף ער באצאלן, וחכמים אומרים, עני היה באותה שעה, וויבאלד יענע צייט וואס ער האט גענומען איז ער געווען אן ארעמאן, האב איך אים בכלל נישט מחייב געווען צו באצאלן, און אפילו לצאת ידי שמים דארף מען נישט באצאלן, אזוי איז משמע אין די גמרא אין חולין, דער רמב"ם זאגט יא אז ממידת חסידות דארף מען באצאלן אפילו לויט די חכמים, אבער רבי עקיבא אייגער ברענגט אז אין די גמרא אין חולין איז משמע אז אפילו ממידת חסידות דארף מען נישט דא באצאלן לויט די חכמים. משנה ה. המחליף עם העניים, א בעל הבית פון א פעלד וואס ער וויל זיך טוישן מיט די ארעמע לייט, ער וויל נעמען פון זיי די לקט שכחה ופאה און אנשטאטס דעם וועט ער זיי געבן אנדערע, בשלו, די לקט שכחה ופאה וואס ליגט יעצט ביי אים האט זיך אויפגעטוישט, פטור, דאס איז פטור פון תרומות און מעשרות, ובשל עניים, די אנדערע פירות וואס ער האט געגעבן פאר די ארעמע לייט, חייב, זענען מחיוב בתרומות און מעשרות, ממילא איז דער בעל הבית מחיוב אראפצונעמען דערפון די מתנות נאך פאר ער געבט עס איבער פאר די ארעמע לייט. זאגט די משנה, שניים, צוויי ארעמע לייט, שקיבלו את השדה, זיי האבן אנגענומען א פעלד, ארויסגענומען א פעלד פון א בעל הבית באריסות, מיט די דינים פון א אריס, דאס הייסט, אז זיי גייען נעמען פאר זיך למחצה לשליש ולרביע, און די איבעריגע גייען זיי געבן פאר'ן בעל הבית. זה נותן לזה חלקו מעשר עני וזה נותן לזה חלקו מעשר עני, זיי זענען דאך ביידע ארעמע לייט, איז דער מעשר עני, וואס דער מעשר עני נעמט מען נאכדעם וואס עס איז שוין נישט מחובר לקרקע, דאס קען איינער צאמנעמען און געבן פארן חבר און דער חבר געבט אים צוריק זיין מעשר עני. די לקט שכחה פאה דערפון זאגן די מפרשים, דאס קענען זיי נישט נעמען פאר זיך אפילו פונעם אנדערן'ס פעלד, ווייל לקט שכחה פאה איז דאך נישט א זאך וואס מען געבט, דאס דארף מען לאזן די ארעמע לייט אליין נעמען, און זיי קענען זיך נישט אליין נעמען פון זייערע אייגענע פעלדער, יעדער איינער פון זיי האט דאך דא א שייכות אין דעם פעלד. ס'איז נאר מעשר עני וואס דאס קומט שוין נאכדעם וואס מ'האט אראפגענומען, וואס מ'האט שוין אראפגעשניטן פונעם פעלד, און יעדער האט זיך גענומען פאר זיך א חלק, און דעמאלטס גיבט ער מעשר עני, קען ער עס געבן פאר זיין חבר, פאר זיין שותף די אנדערע אריס. זאגט די משנה המקבל שדה לקצור, אן ארעמאן וואס ער נעמט זיך אונטער אפצושניידן א פעלד, און אזוי וועט ער אויכעט באקומען א חלק פון די שניט, אסור בלקט שכחה פאה ומעשר עני, ער טאר נישט נעמען פאר זיך גארנישט פון די לקט אדער שכחה אדער פאה אדער מעשר עני, און דער רבי יהודה וועט מסביר זיין אויף וועלכן אופן דאס טאר מען נישט טוהן אמר רבי יהודה אימתי ווען זאג איך אז ער טאר נישט בזמן שקיבל ממנו ער האט באקומען פון דעם בעל הבית למחצה לשליש ולרביע ווען ס'איז נאך מחובר לקרקע נאך פארן שניידן האט ער שוין באקומען א האלב אדער א דריטל אדער א פערטל ממילא הייסט עס אז דאס איז זיין שניט און פון די אייגענע פעלד טאר ער נישט אראפ נעמען פאר זיך קיין לקט שכחה פאה אדער מעשר עני אפילו ווער אפילו אויב דער בעל הבית איז אן ארעמאן מוז ער עס געבן פאר אנדערע ארעמע לייט ממילא דער ארעמאן וואס ער האט אונטערגענומען צו שניידן דעם פעלד, טאר נישט האלטן פאר זיך גארנישט פון די מתנות עניים, אבל אם אמר לו שליש מה שאתה קוצר שלך, טאמער ער האט אים געזאגט אז נאכן אפשניידן וועט גיין פאר דיר א חלק, א דריטל, צי כדומה, מותר בלקט ובשכחה ובפאה, וואס לקט שכחה פאה קומט דאך ארויף די חיוב בשעת'ן שניידן, און בשעת'ן שניידן איז עס נאכנישט געווען זיינס, ס'האט באלאנגט דעם בעל הבית, ממילא הייסט ער ווי א צווייטער ארעמאן און ער מעג נעמען דערפון, ואסור במעשר עני, מעשר עני קומט דאך ארויף די חיוב נאכדעם וואס איז שוין גמר מלאכה, נאכדעם וואס איז שוין אפגעשניטן, און דעמאלטס איז ער שוין די בעל הבית פון זיין חלק, פון דעם טאר ער נישט האלטן די מעשר עני פאר זיך און מוז עס געבן פאר א צווייטן ארעמאן. משנה ו'. המוכר את שדהו, א מענטש וואס ער פארקויפט זיין פעלד פאר א צווייטן, המוכר מותר, דער פארקויפער, ער מעג נעמען דארטן לקט שכחה פאה אויב ער איז אן ארעמאן, ס'הייסט מער נישט זיין פעלד, והלוקח אסור, און דער וואס האט עס אפגעקויפט, דער טאר נישט נעמען, דאס איז יעצט זיין פעלד, און פון די אייגענע פעלד טאר מען נישט נעמען קיין מתנות עניים. שמועסט די ברטנורא אויס, וואס טוט זיך אויב ער האט נישט פארקויפט די קרקע, נאר די תבואה, די שטייענדיגע תבואה אליין האט ער פארקויפט, און די פעלד האט ער געלאזט פאר זיך, דעמאלטס טאר דער מוכר אויכעט נישט נעמען, ווייל ס'הייסט ווייטער שדך. זאגט די משנה, לא ישכור אדם את הפועלים על מנת שילקט בנו אחריו, א מענטש זאל נישט דינגען קיין ארבעטערס וואס זיי זאלן דא קומען שניידן די פעלדער, מיטן תנאי אז דער ארבעטער'ס זון וועט קענען קלויבן אונטער אים די לקט שכחה פאה, ווייל ער געט ווייניגער באצאלט פאר דעם ארבעטער צוליב דעם וואס ער לאזט זיינע קינדער קלויבן נאך אים, קומט אויס אז ער באצאלט זיין חוב וואס ער דארף דאך באצאלן דאס געהאלט פארן ארבעטער, באצאלט ער פון געלט וואס דארף ווען גיין פאר די ארעמע לייט פון די לקט שכחה פאה, ווייל ער לאזט דעם זוהן כאפן מער. זאגט די משנה מי שאינו מניח את העניים ללקט, דער וואס לאזט נישט די ארעמע לייט קלויבן, מיינט עס נישט, ער לאזט בכלל נישט, ווייל דעמאלטס איז עס א איסור דאורייתא און דא גייט די משנה אראפברענגען א פסוק פון משלי, נאר וואס דען, ס'מיינט אויף צוויי אופנים, או שהוא מניח את אחד ואחד לא, איינעם לאזט ער יא און איינעם לאזט ער נישט, או שהוא מסייע את אחד מהם, ער גייט און ער העלפט אליין צו פאר איינער פון די קלייבערס, הרי זה גוזל את העניים, טוט ער גזל'ען די ארעמעלייט, על זה נאמר שטייט א פסוק אין משלי אל תסג גבול עולים, זאלסט נישט אוועקרוקן די גרעניץ פון די עולים, ברענגט די ברטנורא צוויי פשטים, ס'א מחלוקה אין ירושלמי, אדער מיינט עולים די אידן וואס זענען ארויפגעקומען פון מצרים וואס פאר זיי האט מען געגעבן די תורה, זאגט ער זאלסט נישט שטערן, זאלסט נישט צושטערן די הלכות פון די תורה וואס זיי האבן געזאגט אז מען דארף יעדן אייניג לאזן כאפן די לקט שכחה פאה, אדער איז עולים א לשון סגי נהור, ס'מיינט יורדים, ס'מיינט ארעמעלייט, זאלסט נישט אוועקכאפן דאס וואס די תורה האט צוגעטיילט פאר זיי. משנה ז', העומר א בינטל, הייבט ער אן דא צו רעדן פון דיני שכחה, ששכחו פועלים, די ארבעטער האבן עס פארגעסן אין פעלד, אבער ולא שכחו בעל הבית, מען רעדט דא אז דער באלבאס איז אויך געשטאנען אין פעלד, און ער האט געדענקט פון דעם בינטל, אפילו ער האט עס שפעטער אליין פארגעסן, הייסט עס נישט קיין שכחה. שכחו בעל הבית טאמער די באלבאס האט עס פארגעסן, ולא שכחו פועלים, און די ארבעטער האבן עס נישט פארגעסן זיי האבן עס נאך געדענקט, הייסט עס ווייטער נישט קיין שכחה, ס'דארף זיין סיי די באלבאס און סיי דער ארבעטער זאלן עס ביידע פארגעסן. אדער עמדו עניים בפניו, אויב די סיבה פון די שכחה איז געווען ווייל ארעמע לייט האבן זיך אראפגעשטעלט פארנט פון דעם בינטל און זיי האבן עס פארדעקט ער האט עס נישט געזען, או שחיפוהו בקש זיי האבן עס איבערגעדעקט מיט שטרוי און דער באלבאס האט עס פארגעסן, אבער עס איז נישט געווען קיין אייגענע שכחה מען האט אים עס געמאכט פארגעסן, הרי זה אינו שכחה דאס ווערט נישט גערעכנט פאר קיין שכחה און דאס באלאנגט פארן באלבאס. משנה ח'. המעמר, ווען איינער מאכט קליינע הויפענעס לכובעות, ברענגט די ברטנורא צוויי פשטים, אדער מיינט עס ער וויל מיט דעם מאכן היטעלעך, שטרויענע היטעלעך, ולכומסאות, דאס איז אזעלכע פלאטשיגע היטעלעך, לחררה, ער וויל מאכן פון דעם א קיכל, נאך א פשט ברענגט ער, אז די הויפענעס זעען אויס מיט א צורה פון היטלעך אדער א רונדעכיגע צורה ווי א חררה, ולעמרים, דער מענטש נעמט צוזאם און ער מאכט קליינע בינטלעך, אבער שפעטער נעמט ער עס אוועק פון דעם פלאץ און ער גייט עס פירן צו א צווייטע פלאץ, וואס דארטן גייט מען עס דרעשן, אדער ביי די בינטלעך גייט מען עס פון די אלע קליינע בינטלעך ס'איז נאכנישט פארטיג דאס געבינטלעכטס, מען גייט עס נאך מאכן פון דעם גרעסערע בינטלעך, אין לו שכחה. ביי די אלע פעלער איז נישט דא קיין שכחה, ווייל מען לערנט ארויס שכחה פון קציר, פונקט ווי ביים שניידן די פעלד, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, פונקט ווי די קציר איז נישט דא נאכדעם קיין צווייטע שניט, מען שניידט אפ איינמאל אלעס אלעס אויפאמאל, די זעלבע זאך די שכחת עומר איז נאר ווען מען האט געמאכט יעצט דעם ענדגילטיגן עומר, אויב מען זאל מאכן דא קליינע בינטעלעך און שפעטער טראגט מען עס צו א צווייטן פלאץ, דאס הייסט אז דא איז נישט די ענדגילטיגע פלאץ פונעם בינטלען, איז ביי דעם פלאץ נישט שייך קיין שכחה, אויב איך האב אויפן פעלד איבערגעלאזט זאכן און איך האב עס נישט געברענגט צום צייטווייליגן פלאץ, הייסט עס נישט קיין שכחה ממנו ולגורן, ווען איך טראג עס שוין אוועק פונעם צייטווייליגן פלאץ צום הויפט שייער וואו דארט גייט מען עס דרעשן, דארט איז דאך שוין די לעצטע פלאץ וואו מען גייט עס טאקע למעשה דרעשן, יש לו שכחה, אויב איך האב עפעס פארגעסן אויפן צייטווייליגן פלאץ, גייט יא אן שכחה דערביי, ווייל דארט איז שוין די גמר מלאכה, דארט וועט שוין זיין די ענדע פונעם אויפהויפענען און פונעם בינטלען, ממילא אז מען פארגעסט אהינצוטראגן עפעס, דארט גייט יא אן שכחה. זאגט די משנה המעמר לגדיש, ווען א מענטש האט געמאכט בינטלעך און ער וויל עס, זיין פלאן איז דאס צו טראגן גלייך צום שייער וואו מען גייט עס דרעשן, יש לו שכחה ווייל דארט איז דאך א גמר מלאכה, און אויב ער בארעכנט זיך ממנו ולגורן ס'איז שוין געווען אין שייער און מ'האט שוין יוצא געווען די מצוה פון שכחה, זאכן וואס ער האט פארגעסן צו ברענגען פונעם פעלד ביזן גדיש איז אנגעגאנגען שכחה, איז אפילו ער וויל יעצט אריבערפירן ער האט זיך בארעכנט אנדערש ווי די פלאן, ער גייט אריבער פירן דעם גאנצן שייער צום גורן, אין לו שכחה יעצט גייט מער נישט אן קיין שכחה, ווייל ער האט שוין יוצא געווען די מצוה פון שכחה ביים אריבער ברענגען פונעם פעלד צום גדיש, ממילא ווען מען טראגט עס פון גדיש צום גורן אפילו מען האט עפעס פארגעסן אינעם גדיש איז נישט דא קיין שכחה, און די משנה שמועסט עס איבער אין קורצן זה הכלל, כל המעמר למקום שהוא גמר מלאכה, אויב מען מאכט די הויפענעס צו א פלאץ וואס דארט איז שוין די גמר מלאכה דארט גייט עס פערטיג ווערן, יש לו שכחה, אז מען פארגעסט עפעס אהין צו טראגן איז דא שכחה. ממנו ולגורן, אויב מ'האט זיך בארעכנט און מ'וויל פון דעם פלאץ וואס געווענליך איז דארט די גמר מלאכה, וויל מען עס נאך אוועקטראגן און טראגן צו א צווייטן גורן, אין לו שכחה, ווייל מ'האט שוין יוצא געווען די מצוה פון שכחה. אויב מ'האט געטראגן פונעם פעלד למקום שאינו גמר מלאכה, צו א פלאץ וואס מ'גייט עס נאך פון דארט אוועקנעמען, דארט איז נאך נישט די גמר מלאכה, אין לו שכחה, ביי די פאל איז נישט דא קיין שכחה, ממנו ולגורן, ווען מ'טראגט עס פונעם צייטווייליגן פלאץ צום ענדגילטיגן פלאץ, יש לו שכחה, גייט יא אן די דין פון שכחה. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף ו' עמוד ב', אמר רב הונא, כל המתפלל אחורי בית הכנסת, ווער ס'דאווענט הינטערן שול, נקרא רשע ווערט ער גערופן א רשע שנאמר, סביב רשעים יתהלכון, די רשעים גייען רינגס און ארום פונעם שול. אמר אביי, זאגט אביי, לא אמרן דאס איז נישט געזאגט געווארן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא, אז ער דרייט נישט אויס זיין פנים צום שול, אבל מהדר אפיה לבי כנישתא אז מ'דרייט אויס דעם פנים צום שול, לית לן בה, גייט אונז נישט אן, ער הייסט נישט קיין רשע. רש"י לערנט אז די אמאליגע שולן פון בבל פלעגט מען דאווענען צו די ריכטונג פון מערב, און די עפענונג פונעם שול איז געווען אויף מזרח. אחורי בית הכנסת מיינט אז דער מענטש שטייט אויף מערב זייט, און אויב ער דרייט אויס דעם פנים צום שול דאס הייסט יעדער איינער דאווענט צו מערב אבער ער דאווענט צו מזרח, ער דאווענט אבער צום ריכטונג פונעם ארון קודש וואס איז געווען אויף די מערב וואנט פונעם בית מדרש, הייסט ער נישט קיין רשע, און אויב ער שטייט אויף מערב זייט פון בית מדרש און ער דאווענט אויך צום מערב זייט פון די וועלט אזוי ווי יעדער איינער, דעמאלטס הייסט מען יא א רשע. שטעלט זיך תוספות, אדרבה, אויב מען דרייט זיך אויס צום עולם איז נאך ערגער, ווייל יעדער דאווענט קיין מערב און דו דאווענסט קיין מזרח. פאר דעם לערנט תוספות אנדערש פשט. און תוספות זאגט אז מען רעדט אז די עפענונג אז אחורי בית הכנסת מיינט אז ער שטייט ביים טיר אויף מזרח, דאס הייסט תוספות לערנט אויך אז יעדער האט געדאווענט מיטן ריכטונג צו מערב, אבער דער מענטש ער שטייט ביי די מזרח טיר און ער שטייט אינדרויסן פון בית מדרש, דעמאלטס איז געזאגט געווארן אז אויב ער איז אויסגעדרייט צו מערב זייט און ער דאווענט צום זעלבן ריכטונג ווי יעדער איינער דעמאלטס הייסט ער נישט קיין רשע, און אויב ער שטייט אינדרויסן פון בית מדרש אויף מזרח און ער איז אויסגעדרייט צו מזרח פון די וועלט, יעדער דאווענט קיין מערב און ער דאווענט קיין מזרח, דעמאלטס הייסט ער א רשע. און תוס' שמועסט אויס אז אונז פירן מיר זיך צו דאווענען צום מזרח זייט, ווייל אונז געפון מיר זיך אויף מערב זייט פון ארץ ישראל. פארציילט די גמרא א מעשה, ההוא גברא ס'איז געווען א מענטש, דקא מצלי וואס ער האט געדאווענט אחורי בי כנישתא אונטערן שול, ולא מהדר אפיה לבי כנישתא, ער האט זיך נישט ארומגעדרייט צום שול, חלף אליהו אליהו הנביא איז דורך געגאנגען חזייה האט אים געזעהן, אידמי ליה כטייעא, אליהו האט זיך פארשטעלט און זיך אויסגעדאכט פאר יענעם ווי ער קוקט אויס ווי א סוחר ערבי, אמר ליה כדו בר קיימת קמאי מרך, דו שטייסט פאר דיין באשעפער כאילו דו האסט צוויי רשותים, שלף ספסרא האט ער ארויסגענומען א שווערד וקטליה און האט יענעם געהארגעט. זאגט די מהרש"א אז דער רי"ף האט נישט גורס געווען חלף אליהו ווייל דער מענטש איז באמת נישט געווען מחויב מיתה פארוואס עפעס זאל אליהו הרג'נען דעם מענטש ווייל ער האט געדאווענט אינדרויסן פונעם שול און זיך נישט אויסגעדרייט צום שול אבער ער זאגט אז לויט די גירסא פון אונזער גמרא קען מען טייטשן אידמי ליה כטייעא אז פאר אליהוי האט זיך געדאכט אז דער מענטש וואס דאווענט דארטן ער איז אזוי ווי אן אראבער און פאר דעם האט ער אים געהארגעט. דער בן איש חי זאגט אז מען קען יא מסביר זיין פארוואס אליהוי האט געהארגעט דעם מענטש על פי דין, ווייל דער מענטש האט עובר געווען אויף די ווערטער פון די חכמים וואס האבן געזאגט אסור להתפלל אחורי בית הכנסת, און ווער עס איז עובר אויף די דברי החכמים איז חייב מיתה בידי שמים, וויבאלד אליהוי הנביא איז א מלאך פון הימל האט ער אים געהארגעט. זאגט די גמרא אמר ליה ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי ואמרי לה רב ביבי לרב נחמן בר יצחק מאי וואס איז די פשט פון דעם פסוק כרום זלות לבני אדם וואס דאס איז די סיפא פונעם פסוק סביב רשעים יתהלכון אמר ליה האט ער אים געזאגט אלו דברים שעומדים ברומו של עולם דאס גייט ארויף אויף זאכן וואס זיי שטייען אין די הויעכקייט פון די וועלט כרום ס'שטייט אויף די הויעכקייט ובני אדם מזלזלין בהן מענטשן זענען מזלזל אין דעם און דאס גייט ארויף אויף תפילה אזוי אויך האט מען געלערנט סביב רשעים יתהלכון אז דער רשע איז מזלזל אינעם תפילה און ער שטייט אויסגעדרייט צום אנדערן ריכטונג ווי יעדער איינער דאווענט, און דאס איז א דברים העומדים ברומו של עולם און מענטשן זענען מזלזל דערין. ר' יוחנן און ר' אלעזר דאמרי תרוייהו זיי דרש'נען דעם גאנצן פסוק אויף עפעס אנדערש. כיוון שנצטרך אדם לבריות, אז א מענטש דארף צוקומען צו מענטשן, פניו משתנות ככרום, ווערט זיין צורה געענדערט ווי א כרום, וואס איז א כרום וועט די גמרא באלד זאגן שנאמר כרום זלות לבני אדם ווער ס'דארף פארשעמט ווערן פאר מענטשן ער דארף צוקומען צו יענעמס חסדים ווערט ער ווי א כרום מאי כרום וואס איז די פשט פון כרום כי אתא רב דימי אמר עוף אחד יש בכרכי הים וכרום שמו איז דא א פייגעלע וואס דרייט זיך אין די מדינות הים און דאס ווערט אנגערופן כרום וכיוון שחמה זורחת ווען די זון שיינט מתהפך לכמה גוונין טוישט זיך עס צו מערערע פארבן אזוי איז אויך דער מענטש וואס ער דארף צוקומען צו גמילות חסדים פון אנדערע, ווערט ער געטוישט צו פארשידענע פארבן. זאגט די מהרש"א, אויף דעם קען מען מפרש זיין די רישא פונעם פסוק, סביב רשעים יתהלכון, ווייל די הלכה איז אז אויב איינער קומט איינעם געלט, טאר מען יענעם נישט אדורכגיין, מען טאר אים נישט גריסן, ווייל אויב יענער האט נישט קיין געלט, טאר מען נישט מאנען פון אים דאס געלט, און אז מען גייט אים אדורך קוקט אויס ווי מען מאנט עס פון אים. אבער די רשעים איז יא סביב רשעים יתהלכון, זיי גייען ארום פון די מענטשן וואס זענען זיי שולדיג געלט, און דורכדעם ווערט יענער פארשעמט און ער ווערט נשתנה צורה אזוי ווי דער כרום. רבי אמי ורבי אסי דאמרי תרוייהו, כאילו נידון בשני דינין אש ומים, ווען א מענטש דארף צוקומען צו א צווייטן, ווען ער איז שולדיג געלט פאר איינעם, ווערט ער ווי גע'משפט מיט פייער און מיט וואסער, שנאמר, הרכבת אנוש לראשנו, דו האסט גענומען א מענטש זאל אונז מאנען, באנו באש ובמים ווערט עס גערעכנט אויף אונז כאילו אונז זעמער געקומען אין פייער און אין וואסער, זאגט די מהרש"א, פייער איז רויט און וואסער איז ווייס, ווען א מענטש ווערט פארשעמט גייט דאך אוועק די רויטקייט פונעם פנים, עס קומט ארויף א ווייסקייט, אזוי אויך ווען איינער איז שולדיג געלט פאר איינעם ווערט ער פארשעמט און ווערט ער נידון ביי שמים. זאגט די גמרא ואמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה, א מענטש דארף זייער אכט געבן, געווארנט זיין, צו דאווענען מנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, אליהו הנביא איז געהאלפן געווארן ביי די צייט פון תפילת המנחה שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגומר. שטעלן זיך די מפרשים וואס הייסט מען דארף נזהר זיין אין תפילת המנחה, אוודאי, תפילות האבן די אבות הקדושים מתקן געווען, אדער עס איז אקעגן די קרבנות, איז די מהרש"א זאגט אז ס'מיינט אז מ'זאל זיך נישט פארשפעטיגן מיט'ן מנחה, מ'זאל נישט אנהייבן א סעודה, מ'זאל נישט אריינגיין אין א מרחץ, ווי ס'איז באקאנט אין הלכה, און ווי פריער מ'קען, אלץ פריער זאל מען דאווענען מנחה. און אויף דעם ברענגט די גמרא א ראיה פון אליהו הנביא וואס עס שטייט דארט ויהי בעלות המנחה ווי נאר עס איז אנגעקומען די צייט פון מנחה דעמאלטס איז ער געהאלפן געווארן. דער בן איש חי זאגט אז לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה, המנחה מיינט די עיקר צייט פון מנחה, דאס מיינט אז מען זאל נזהר זיין צו דאווענען נאך ניין און א האלב שעה אין טאג אין די צייט פון מנחה קטנה וואס דאס איז די עיקר צייט פון מנחה און נישט פריער וואס דעמאלטס איז די צייט פון מנחה גדולה, ער איז מאריך ווי ער ברענגט ארויס אז אליהו הנביא איז אויכעט נאר געהאלפען געווארען אין די צייט פון מנחה קטנה. זאגט די גמרא ס'שטייט דארט ביי אליהו הנביא ער האט געבעטען ענני השם ענני זאגט די גמרא דאס איז געווען צוויי בקשות ענני שתרד אש מן השמים די ערשטע זאך איז געווען אז ס'זאל אראפקומען א פייער פון הימל און ס'זאל פארברענען זיינע קרבנות און אזוי וועט מען זעהן אז השם הוא האלקים וענני העלפט מיר אויכעט שלא יאמרו מעשה כשפים הם, מענטשן זאלן זיך נישט איינרעדן אז כ'האב אראפגערענגט די פייער מיט כישוף. זאגט דער בן איש חי, מענטשן פרעגן ווי קומט דא אריין די שטיקל גמרא, ער ברענגט דאך דא ארויס די עיקר אז מ'זאל זיין נזהר אין תפילת המנחה, וואס ברענגט ער דא אריין די ענני השם ענני דרש? זאגט ער אז וויבאלד די גמרא וויל ארויסברענגען די חשיבות פון מנחה, ברענגט ער אז געווענליך שטייט אין די גמרא מסכת תענית מ'קען נישט בעטן אויף צוויי זאכן אויף איינמאל, איז אויב אזוי איז דאך שווער ווי האט אליהו געמעגט בעטן ענני השם ענני, צוויי בקשות ווי די גמרא ברענגט ארויס, אבער וויבאלד מנחה איז אזא חשובע תפלה, ברענגט די גמרא ארויס פון דא די חשיבות פון מנחה אז מען מעג ביי מנחה מעג מען אפילו בעטן צוויי זאכן אויף איין מאל. זאגט די גמרא רבי יוחנן אמר אף בתפילת ערבית, תפילת ערבית זאל מען אויכעט געווארענט זיין, זאגט דער בן איש חי דא איז אויכעט די פשט אז מען זאל נישט דאווענען נאך פלג המנחה מעריב, אזוי ווי רבי יהודה זאגט אז מען מעג שוין דאווענען דעמאלטס נאר מען זאל זיך פירן ווי די רבנן אז מען זאל דאווענען ווען עס איז הערשט אינגאנצן נאכט שנאמר תכון תפילתי קטורת לפניך מיין תפילה זאל זיין אזוי ווי קטורת ביי דיר משאת כפי מנחת ערב ערב מיינט זאגט דער בן איש חי ווען עס איז שוין טונקל אינגאנצן הערשט דעמאלטס זאל מען דאווענען מעריב רב נחמן בר יצחק אמר אף תפילת שחרית, זאגט דער בן איש חי וואס מיינט צו זאגן, תפילת שחרית זאל מען אויכעט נאר דאווענען ווען ס'איז דאס עיקר זמן תפילה, נישט צו פרי נישט צו שפעט, שנאמר, השם בוקר תשמע קולי, בוקר אערך לך ואצפה, בוקר גייט ארויף ווען ס'איז פרי, מארגן גלייך ווען ס'ווערט די טאג דעמאלס איז די עיקר זמן פון תפילת שחרית. זאגט דער זוהר הקדוש, פתח רב שמעון ואמר, שטייט א פסוק אין איוב, גורו לכם מפני חרב, ציטערטס אוועק פונעם שווערד, כי חמה עוונות חרב, למען תדעון איר זאלט וויסן, שדון, אז ס'איז דא א דין אויף די וועלט, איז אין פסוק שטייט, שדין כתיב מיט א יוד, גורו לכם מפני חרב טייטשט ער, מאן חרב, דא חרב נוקמת נקם ברית, דאס איז די שווערד פון מידת המלכות וואס טוט נוקם זיין אויפן ברית, ווייל אויב מען שיידט אפ די מידת היסוד פון די מידת המלכות, וועט די מידת המלכות נקמה נעמען. דהא האי חרב קאים דאס שטייט לאסתכלא צו קוקן מאן דמשקר בברית ווער ס'פעלשט אינעם ברית, דכל מאן דמשקר בברית, ווער ס'טוט פעלטשן אינעם ברית, נוקמא דנקמין מניה האי חרב הוא, דער חרב, די מידת המלכות, ער טוט נקמה נעמען פון דעם מענטש. הדא הוא דכתיב כי חמה עוונות חרב. מאי טעמא? וואס איז די טעם פארוואס פונקט די מידת המלכות נעמט נקמה פון דעם מענטש, בגין דמאן דמשקר בברית, ווער ס'טוט פעלטשן אינעם ברית, פריש תיאובתא, ער טוט אפשיידן די גליסטעניש, ולא נטיל מאן דנטיל. די מידת היסוד איז געווענליך משפיע פאר'ן מידת המלכות, און די מידת המלכות געבט עס ווייטער פאר די גאנצע וועלט. אבער אז מ'שיידט אפ די יסוד פון די מלכות, קען ער נישט באקומען זיינע השפעות, ולא יהיב לאתריה און ער קען עס נישט געבן ווייטער. דהא לא אתער לגבי אתריה, עס איז נישט געווען קיין התעוררות פון אים צו זיין פלאץ,

מאי מגוריהם, כמה דאת אמר גורו לכם מפני חרב, וואס דארט גייט עס ארויף אויף מידת המלכות, די זעלבע זאך דא, אז ארץ מגוריהם גייט אויכעט ארויף אויף מידת המלכות, וויבאלד זיי האבן מעורר געווען די מידת היסוד צו די מידת המלכות, פאר דעם האבן זיי זוכה געווען צו ירשענען די מידת המלכות. בגין דאיהו אתר דאס איז דער פלאץ דאשדי מגור בעלמא וואס ס'ווארפט א פחד אויף די וועלט ועל דא גורו לכם מפני חרב.

צוצוקניפן אלעס מאכן א יחוד, כיון דהאי ברית אתער הא קשורא דכלא אתער ווערט אויפגעוואכט א קשר און א יחוד ואזכור את בריתי לאזדווגא ליה באתריה ועל דא לכן אמור לבני ישראל אני השם. זאגט דער רמב"ם אין הלכות תשובה פרק ג' מטילי אימה על הציבור שלא לשם שמים איינער פון די מענטשן וואס האבן נישט קיין חלק אין עולם הבא איז ווער ס'לייגט ארויף א פארכט אויפן ציבור שלא לשם שמים, שמועסט ער עס אויס, זה הרודה ציבור בחזקה, א מענטש וואס ער טוט געוועלטיגן אויפן ציבור מיט א פעסטקייט והן יראים ופוחדים ממנו הרבה, זיי האבן זייער מורא פון אים, אבער וכוונתו לכבוד עצמו זיין גאנצע כוונה איז נאר פאר זיך אליין, וכל חפציו שלא לשם שמים, אין רמב"ם אליין שטייט כגון מלכי הגוים, די גוי'אישע קעניגן וואס זיי לייגן ארויף א פחד אויף די באפעלקערונג נאר צוליב זייער אייגענע כבוד, כל אחד ואחד מארבעה ועשרה מארבעה ועשרים אנשים אלו שמנינו, די אלע פון די פיר און צוואנציג וואס מען האט אויסגערעכנט דא, וואס זיי האבן נישט קיין חלק אין עולם הבא, איז אף על פי שהן מישראל, אפילו אויב זיי קומען, זיי שטאמען פון כלל ישראל, אין להם חלק לעולם הבא. זאגט דער רמב"ם ויש עבירות קלות מאלו, ס'איז דא עבירות וואס זענען נאך גרינגער ווי מינות און כפירה, אבער דעסטוועגן דאך, ואף על פי כן אמרו חכמים שהרגיל בהן ווער ס'איז רגיל אין די עבירות אין לו חלק לעולם הבא. וכדאי להתרחק מהן וליזהר בהן מ'דארף זייער אכט געבן פון די זאכן ואלו הן המכנה שם לחבירו, ער פאבריצירט א צונאמען פאר א חבר, והקורא לחבירו בכינויו, אדער איינער רופט אן דעם חבר מיט אן אלטן צונאמען, והמלבין פני חבירו ברבים, ער פארשעמט דעם חבר ברבים, והמתכבד בקלון חבירו, ער איז זיך אליין מכבד מיט יענעמ'ס שאנדע, והמבזה תלמידי חכמים און פארשעמט תלמידי חכמים, והמבזה רבותיו און פארשעמט זיינע אייגענע רעבעס, והמבזה את המועדות און פארשעמט די ימים טובים, והמחלל את הקדשים און טוט פארשוועכן די קדשים. במה דברים אמורים? שכל אחד מאלו אין לו חלק לעולם הבא, ווען איז געזאגט געווארן אז די מענטשן האבן נישט קיין חלק אין עולם הבא כשמת בלא תשובה אויב זיי זענען געשטארבן אן תשובה, אבל אם שב מרשעו טאמער דער מענטש האט תשובה געטון פון זיין רשעות ומת והוא בעל תשובה, ער איז געשטארבן אלס בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא איז ער געהעריג פון די מענטשן וואס זענען זוכה צו עולם הבא, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה נישט דא קיין זאך וואס שטייט אקעגן תשובה, תשובה ברעכט אלעס איבער, אפילו כפר בעיקר כל ימיו אפילו א מענטש האט געלייקנט א גאנץ לעבן אינעם אייבערשטן חלילה ובאחרונה אין די לעצטע מינוט שב האט תשובה געטון, יש לו חלק לעולם הבא שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם ורפאתיו אפילו איינער וואס איז געווען דערווייטערט ער האט זיך יעצט דערנענטערט זאגט די אייבערשטער וועל איך אים אויסהיילן. זאגט דער רמב"ם כל הרשעים וכיוצא בהן די אלע רשעים די משומדים שחזרו בתשובה וואס זיי טוען תשובה בין בגלוי, סיי זיי טוהן תשובה בפרהסיא בין במטמוניות, סיי זיי טוהן תשובה נאר באהאלטענערהייט, מקבלין אותן נעמט מען זיי צוריק אן, שנאמר שובו בנים שובבים, אף על פי שעדיין שובב הוא, ער קוקט נאך אויס פון אינדרויסן כלפי חוץ ווי ער האט נאך אלץ אפגעקערט, שהרי בסתר שב האט דאך נאר תשובה געטוהן בסתר ולא בגלוי, מקבלין אותו בתשובה דער אייבערשטער נעמט ווייטער אן זיין תשובה. די מוסר לערנט מען היינט פון זוהר הקדוש וואס מען האט געלערנט פארגאנגענע וואך זונטאג, זאגט דער זוהר הקדוש, אויף לשון קודש איבערגעדייטשט, שלושה הם שדוחים השכינה מהעולם, ס'דא דריי וואס טוען אוועקשטופן די שכינה פון די וועלט, וגורמים סילוק הקדוש ברוך הוא חס ושלום כביכול די אייבערשטער זאל זיך אפטון, און זענען אויך גורם ובני איש הצועקים אז מענטשן זאלן שרייען בלי נשמע קולם און קיינער זאל נישט הערן זייער קול, ואלו הם, די ערשטע איז השוכב עם הנידה, שלא יש טומאה קשה כמו טומאת הנידה, נישט דא אזא הארבערע טומאה ווי טומאה פון א נידה, ונטמא הוא דער מענטש ווערט טמא וכל הקרוב אליו נטמא עמו ווער ס'ווערט נאנט צו אים דער ווערט אויך טמא, בכל מקום שהולך ווי אימער ער גייט השכינה הולכת משם גייט די שכינה אוועק פון דארטן ולא עוד אלא שגורם חלאים רעים, שווערע קרענק, עליו, ועל זרעו אשר יוליד בטומאתו. וזרע אשר יולד בעת ההיא טאמער ער האט נאך א קינד אין די צייט מושכים עליו רוח טומאה ציט מען ארויף אויף דעם קינד א רוח הטומאה וכל ימיו יהיה בטומאה שבנין ויסוד שלו הוא בטומאה חמורה דאס קינד איז דאך געבוירן געווארן בטומאה וקשה מכל הטומאות שבעולם אשר מיד שקרב לנידה ווי נאר א מענטש דערנענטערט זיך צו א נידה איז אותה טומאה פון די נידה קופצת עליו שפרינגט ארויף אויף אים דכתיב ותהי נדתה עליו

לא יש לו חלק באלקי ישראל, ער האט נישט קיין חלק אינעם אינעם אייבערשטן, אם לא בתשובה רבה תדירה אויב נישט מיט א שטענדיגע גרויסע תשובה. השלישי די דריטע זאך וואס שטופט אוועק די שכינה איז ההורג בניו, העובר שאשתו מעוברת וגורם להרגו במעיה, א מענטש וואס ער איז גורם אז מען זאל ארויסנעמען דעם עובר פון די מעי אמו, אזא איינער איז הורס בנין הקדוש ברוך הוא ער צושטערט די בנין וואס דער אייבערשטער האלט אינמיטן בויען, השם יצילנו דער אייבערשטער זאל אונז ראטעווען ויחזירנו און צוריקקערן בתשובה שלימה, כן יהי רצון.